קיין רייכענבערג קיין אלמיץ פארשלעפט וועלן ווי עס איז דא אויך האנדלען מיט שניט און אפשר דא וואוינען בלייבן פרידן צייט דער האנדל וואנדל גייט דא נישט שלעכט מען קען צוקומען צו סוחרים פון די גרעסטע שטעט אסאך ווערן נתעשר אין פראג און אין ווין פון שיקן פראוויאנט פון בעמען קיין ברין אסאך גארישע מער נישט אפגעשטאנען ריישע

עס זענען געגאנגען טאטעס און אייניקלעך און צווישן זיי חנה'לעס צעבראכענע זין, משה אין בעמען און שלמה אין ווין. צום פראנט איז משה געגאנגען בלינד און שלמה ביי אן אפיציר האט געדינט. מ'איז אלטע אידן ווי גוים אפגעגאלט געגאנגען, די רוקנס געבויגן צווישן זעלנערישע געזאנגען, מיט טלית און תפילין פראנץ יוזעף דינען. א גאטס רחמנות איז געווען אויף זבולון ווען ער האט רייכענבערג געמוזט פארלאזן און פארן איינרוקן קיין מאשאן אונגארן. דאס פנים, די אפגעשארענע בארד פארדעקט, האט ער א צומישטער מיטן ווייב זיך געזעגנט, און געווען איז דאס געוויין אין לשער, כאטש עפן פון רחמים דאס טויער. ר'איז ווי לעם ארויפגעפאלן אויף די קינדער, פון שלאפקייט זיך געבויגן צום דיל ארונטער. וועמען האט מען שוין דא געקענט טרייסטן, אז געלעגן איז פאר דיר א איד צעבראכן ווי א מת, אין א טלית קטן אויסגעצויגן, וואס אחוץ בקיאות אין פוסקים און שס'ן, וועט אזא איד צווישן גוים גיין פארלארן? רבונו של עולם, אום הימל'ס ווילן, פארוואס אזא שטראף אויף זבולון, אויפן ווייב, אויף דער שוויגער חנה'לען? ווי קענען אזעלכע כשר'ע צניעות צוויי לויפן נאך פראטעקציע צו מאכן זבולון'ען פריי? זעסטו קברים רייסן, צי פאסטן אפילו, דאס גאט זעסטו איז שוין יא פאר זיי.

רבינו תם'ס תפילין. אין כסלו דער מולד לייכט יונג ווי דער האָרן פון אַ הירש אין שפּרונג. זבולון מיט אַ מידן נאָכגעלאָזטן גאַנג וואָס ציט זיך איבער די פעלדער לאַנג קען נישט פאַרטראָגן דאָס געזאַנג ווען מען גייט צו שריט אויפן פראָנט דורך פייער און דורך בראַנד פאַר עסטרייך און פאַר דייטשלאַנד. מיט קדושה אויפן געזיכט גייט זבולון שטארבן ווי א איד. ח. אויפן פעלד פון עסטרייך-אונגארן האט זבולון אויף מתים די לבנה געזען דערשראקן. אין אזא אימה האט ווער זיין נאמען אויסגערופן, און אויסגעוואקסן פאר אים איז אפאלסקי דער שכן, דער חזר'ניק וואס האט א פויער דערשטאכן און אים, פאר א איד, אונטער א וואגן געווארפן, און אזוי די שטאט פון א בלוטיגן שבת אויסגעהיטן. דא, אויפן פינסטערן פעלד פארן איד, האט זיך ווידעראמאל אפאלסקי געמיט באוויזן, האט ער זיך ממש ווי א מלאך געווארן, איז זבולון דערשראקן ווי קאלעך, און געבליבן מיטאמאל ווי לוט פארשטיינט, דער איד פארן גוי האט ווי א קינד געוויינט. ווי א מלאך האט זיך אפאלסקי באוויזן און זבולון שאנץ פארלייגט פארשאטן פון געפאלענע זעלנער מיט שפורן. געשארט זאלבענאנד האבן זיי זיך צו א דארף און באלד איז זבולון אויף א וואגן ארויף, גאט, קומען וועט ער נאך ערב שבת אהיים, האלב זעלנעריש האלב יווניש אנגעטון. אמת, ר'וועט פון חרפה זיך נישט ווייזן ביז אויפן פנים וועט א בארד צוריק ווערן. אַן אױפֿגעפֿרישטער געהילט אינעם טלית װעט ער גומל בענטשן צום גרױסן שבת און לױבן השם יתברך פֿאַר זײַן נס. ט. װי נאָר פֿאָני האָט קראָקע פּשעמיש באַפֿרײַט, האָט ער בליץ-שנעל פֿון גאַליציע גערענט. מע איז מיט שרעק פֿון פֿליכטן צוריק אַהײם. אין אַש אין קױל זײַנען געשטאַנען די שטעט, און ס'איז רײשע נישט געװען צו דערקענען,

פון הויז צו הויז מאסקאלעס געזוכט און צוביסלעך פארכאפט די ריישער שטאט. ווי זאמד געצויגן האבן געפאנגענע רוסן, פארטוישט אין דייטש-עסטרייכישע מונדירן, די קעפ, די הענט באנדאזשירט, פארבונדן. דער כעס אין זייערע אויגן האט זיך געצונדן. בלוט איז אָפּגעגאַנגען פֿון זײערע װוּנדן. צו די גרױע הימלען אַרױף הױך האָט זיך נאָך געשפּרײט דער רױך, און געשלאָגן האָט אַ שלאַפֿער ריח. דורכגעלעכערטע, דורכגעשאָסענע בױדן האָבן װי קאַראַװאַנען לאַנג געצױגן.

בעטן מיט די הענט, עפענען פאר יעדן די וואונדן אונטערן העמד און שעלטן שטיל דעם קייזער פון לאנד. יעדן טאג פירט מען מענטשן צום געריכטס טויער און מען שטעלט זיי מיטן פנים צו דער מויער. אויף גיך זאגט מען אפ די וידוי מיט זיי, זיי בויגן די פיס און פאלן אראפ ווי בליי און בלייבן ווי פליגן ליגן אין א ריי. יוד. די שטאט אין טויט, די שטאט אין מתים, רק מען טראגט לוויות פון צעריסענע גופים. די וואס האבן זיך פון פליכטן אומגעקערט אהיים וואלגערן זיך אויף פרעמדע אכסניות ארום און פארשעלטן די יארן פון אויג דעם שיין.

ווי נאכן חורבן ירושלים זיצט מען אויף קוילן אויף אש צווישן הימל און ערד און מען וויינט אויף גאטס שווערד. אין שטיבער פון אפגעריסענע מזוזות קלאגט מען אויף די חורבות אין פארשניטענעם עצבות. שבתים אן חלות אן ליכט א טונקעלע פארגייט א איד אום מוצאי שבת אליין. און אליהו הנביא אריין און אליהו התשבי אריין אמן! פוילן, א', טרויעריג געשטעלט האבן זיך די סוף מלחמה טעג, פון עסטרייכ'ס מלחמה האט נאך געטליעט דער וועג, פארברענט און צעשאטן איז געלעגן די שטאט אין אפגעריסענע מויערן, לאדנס און שלעסער, אין צעפאלענעם אש פון סחורות און געוועלבער, משפחות וואס האבן זיך פון בעמען אומגעקערט,

מ'האָט זיך אַ וואָרף געטאָן אויף עסטרייכס אָפיצירן, פֿון זיי פּרעכטיקע קנעפּ די מעדאַלן געריסן, די וואָס זײַנען נאָר וואָס געווען גענעראַלן, און יעדן רעקרוט צו סאַלוטירן באַפֿוילן, זײַנען מיט אַ מאָל געוואָרן הילפֿלאָז געלעמט און צו דער ערד די אויגן אַראָפּגעלאָזט פֿאַרשעמט פֿון חרפּה, קיין וואָרט אַפֿילו נישט אויסגערעדט. אָפּגערוקט פֿאַרשעמט האָט זיך עסטרייך.

ווי חרוב פארבליבן איז דער איד, אין וואס צו גלויבן האט ער נישט געוואוסט, צו אין בטחון צו אין פוילנס נצחון, האט ער אנגענומען נצחון און בטחון, און אזוי מיטן ביסל האב און גוטס פארבליבן. און קהל האט גוזר געווען און געהייסן אויפצושטעלן אויפסניי די בתי מדרשים, מאכן גאנץ די פארשוועכטע קלויזן און שולן, פאר גאט צו קענען תפילות אפריכטן. ב. אז מ'איז ביסלעכווייז נאר צו זיך געקומען, האבן זיך אין מארק די מסחר טעג אנגעהויבן, און אויף ירידים האבן זיך פויערים געוויזן. געלייגט האט פוילן הויכע שטייערן אויף אידן און געמאכט א בהלה אויף סחורות אויף פראוויאנט, דער מסחר איז געגאנגען פון האנט צו האנט, מען האט גארנישט געטארט ארויספירן פון לאנד נאר האנדלען אין ווארשע קראקע און לאדזש. שטעט וואס זענען געווארן צו קויל און צו אש האבן פאר אלץ געצאלט א הויכן פרייז, סוחרים פון סאמבאר קאליש צי פון סטרי וואס האבן נעכטן זייערע סחורות איינגעהאנדלט הי האבן צומארגן די זעלבע סחורות געפירט צוריק ווייל געוואקסן זענען די פרייזן מיטן בליק צו דער ערד גלייך זענען געווארן די זלאטעס פאר א שטיקל סחורה א זעקל אסיגנאציעס יא ווער עס האט נאר געהאט אפאר הענט האט מיט האנדל און מיט וואנדל געברענט מ'איז גרינג רייך געווארן איבערנאכט און א מבין צו זיין אויף גארנישט נישט געדארפט, יעדער האט דעם מסחר געטריבן פון דער האנט ווען ארומגעכאפט האט א יקרות דאס לאנד. אלע טאג זענען אויפגעקומען נייע סוחרים, עס האבן זיך אריינגעווארפן אלערליי בחורים, שטענדיגע לערנערס פון בתי מדרשים, יונגען וואס פלעגן אלעמאל זיין משרתים און אזעלכע וואס פלעגן ארום גיין לער סתם. געדיכטער און שווארצער איז געווארן די בערזע, יעדער וואס האט געוואלט האט געפירט א ראד און אריין געזאגט דעות אין מסחר פון שטאט. אויף שניט, אויף לעדער, זיין מבינות הערן געלאזט און אין יענעמס מסחר אריין געשטופט די נאז. ג. רחמנות איז געווען אויפן סוחר פון פרידנס צייט, ער האט מער יענעם לוסט און ברען נישט געהאט, ווען ער פלעגט מיטן שנעלצוג פארן ערשטן קלאס מיט א רואיג געמיט אויף אן אויסלענדישן פאס איבער דער לענג און ברייט פון בעמען און מערן, דערנאך קיין ציריך, קיין ווין, פאריז אריינפארן.

וואלשטאפן און קאנגארן. אן אמאליג שטיקל סחורה איז געווען וואס צו פילן. א גראדקעלע האט ווי אראפגעטאנצט פון ברעט, און דאס פנים דאס אויג ממש פארבלענדט. ביים קונה גערייצט די סוחרישע הענט. היינט האבן יענע סוחרים פארלוירן דעם גלאנץ, קענען מער נישט מיטהאלטן דעם מסחר'דיגן טאנץ.

אַז דער האַרבסט האָט זיך געשטעלט אין פֿעלד, געריסן האָבן ווינטן די דעכער, די ערד און בלעטער פֿון ביימער זײַנען געפֿאַלן געלעמט, האָבן פּויערים זיך געלאָזט מיט בייזע העק די וועלדער האַקן פֿונעם ייִד וואָס איז אַוועק. אויף אַ מאָדנעם אופֿן האָט דער פּויער מיסחר געטריבן. פֿאַר גענדז אויף סוכּות, אויף זאַלץ אויסגעביטן. פֿאַר זײף און נאַפֿט אױף אײער אױסגעביטן. פֿאַר מעסטלעך װײץ און שפּאַרעװדיקן קאָרן האָט מען געטױשט אױף פּאַפּיראָסן און טיטין, װאָס מע פֿלעגט אַרײַנשמוגלען אַזש פֿון װין. ס'האָבן זיך מער נישט געשטעלט יענע ירידים, װען דער פּױער איז מיט גאָרנישט געװען קאַרג,

נאָך אַזאַ מיסחרדיקן טאָג, נאָך אַזאַ מידן יאַריד, האָט דער פּויער זיך אין שענק פֿאַרשפּילט און מיט פּויערצעס געזויפֿט ביז אונטערן העמד, געגליט אין זייער בוזים האָבן זײַנע האָריקע הענט. שווער איז דער געמיט איצט אויף יאַרידים, ס'איז נישט צום קויפֿן, נישט צום האַנדלען. פֿאַר ספּירטוס, נאַפֿט, זאַלץ און בראָנפֿן, פֿאַרזעצט דער פּויער דעם אָפּגעשפּאַרטן ביסן, און מען קען זיך צו גאָרנישט צורירן. מע זאָל מער פֿון אַזאַ בראַנד נישט וויסן. פּוילן האָט רײַק געשטערט, דעם האַנדל איבערגעריסן. די פֿערד, די קי, די חזירים פֿונעם פּויער קאָנפֿיסקירט פֿאַר וואַקסנדיקן מיליטער. און צו ערגער געזונקען איז דער מיסחר, מיטן גייענדיקן טאָג געוואָרן טײַערער. ה'. בעסער פון עסטרייך דעם ביטערן בלאט, איידער פון פוילן דאס זיסע. גאט. אין פחד האבן זיך געוויזן די נעכט, און אין שרעק די טעג אדורכגעלעבט. הלר'ס גרויסע פארביסענע פאטריאטן האבן זיך געמישט אין פוילן'ס געבאטן, און זייער שטים אין סעים געלאזט הערן.

אױף באַנען, און מיט און װוּ מ'איז געפֿאָרן, האָט מיט אימה דעם ייִדס האַרץ געשלאָגן. אָנגעקומען מיט מסירת-נפֿש איז דער מיסחר, געטשעפּעט צום ייִד האָט מען זיך װי אַן אַכזר. אױף װאָקזאַלן האָט מען אים באַטאַפּט, אױסגעטאָן. בײַ מאַמעס, בײַ טעכטער פֿרעך געזוכט. ס'איז נישט געװען װאָס מע מעג, װאָס מע טאָר נישט. אַלץ אין מיסחר האָט מען גערופֿן טרייפע סחורה. דער מינדעסטער חטא האט געשמעקט מיט געפאר, מיט טויט-שטראף אדער מיט'ן שווערן קרימינאל. אויסגעריסן זענען אידן געווארן אויף באנען ווען מ'איז אין פוילן ארומגעפארן האנדלען. ס'איז געווען אין א סוף-חודש'דיגער נאכט. צום הימל ארויף האט די לבנה זיך געשארט און איז ארויס קלארער בלאַסער און דינער און פֿראָסטיק געבליבן שטײן איבער דעכער. ס'איז אין אַ בלויער װינטערנאַכט געװען. אַן עדה ייִדן איז פֿונעם באַן אױסגעשטיגן און אָפּגעבליצט מיט אַ מאָל האָט אַ מעסער. זשיד, פּאַרכע!

ו. דאָס זײַנען געװען שװאַרצע נעכט, גאָט! לאַמטערנס האָבן ברענען נישט געטאָרט, אַ ייִד איז בײַ זיך נישט געװען זיכער, אין פֿינצטער געשטאַנען זײַנען די הײַזער, און האָט װוּ ערגעץ אַ פֿלעמל געפּינטלט, איז עס געװען לוסט אין הײסע שענקען פֿון שיקערע שיקסעס און זעלנערישע הענט. וואס האבן מיט לייב מיט גוסט געברענט און זיך נישט געשעמט פארן אייגענעם העמד. לאנג באנג זיינען די מעריב נעכט געווען, די ווינטערדיגע מניינים פון וואכעדיגע אידן. מ'האט פון קלויז די פענסטער פארצויגן און די משניות-ן אין זיך אריין געלערנט. דרויסנדיגע הענט פון בייזע גויים האבן שויבן אויסגעזעצט פון בתי מדרשים. אין אזעלכע אנגסטן פארביי זיינען די מנחה מעריבן. א ציטער געטאן אויפן ארון קודש האבן די לייבן. א צאפל געטאן האבן די הענגלייכטער, די ליכט. און די סכנה האט נישט גערירט דעם איד. נאר אים מער נאך אין שאטן איינגעבויגן איבער אפענע ספרים, מיט אפענע אויגן. ס'איז געווען דריבנע רעגן נאכט. מ'איז ווי פון פייער פונעם לערנען געגאנגען, זעלנער האבן געווייעט פון יעדן טויער, אנגעווארפן אן אימה אויף יעדן פארבייגייער. ס'איז געווען דריבנע רעגן נאכט, קראמען האבן פלעמלדיג געטריבט, געדרימלט, און פון שווערן רעגן האבן פאנארן געטריפט. מיטן אייגענעם שאָטן אומעטיק זיך געשפּילט. ראָסטיק האָבן שילדן געסקריפּעט אינעם ווינט, און מיט מורא איז געגאַנגען אַ ייִדיש קינד פֿון חדר אַהיים אַרויס אויפֿן גרויסן רינג. אַזוי איז מען פֿונעם לערנען געגאַנגען מיט. מיט אַ פֿאַרביסענער פֿײַג, שקץ תּשקצנו, און בלינד געשאַרט דעם סכּנהדיקן טראָט פֿאַר גאָט. זײַן. װען האַלערס מיליטער האָט פּױלן אַרומגעכאַפּט, האָט מען פֿרי צו מינחה אַלע קראָמען פֿאַרשפּאַרט און מורא געהאַט צו שטײן אין געװעל בײַ נאַכט. מע האָט געבענקט נאָך יענע סוחרישע שמועסן, װען מע איז נאָך די מינחה-מערבֿן לאַנגע שעהן אין די װינטער-קראָמען געשטאַנען,

אַז געפֿאָרן איז אַ ייִדיש קינד אױף באַנען, אַ טאַטן צי אַ מאַמען העלפֿן האַנדלען, האָט מען זיך פֿאַרשטעלט אין גױיִשע קלײדער, די ישיבֿה-פּאות פֿאַרקעמט אױף אַרינטער, מיט שװעבל האָט מען בערד געזענגט, געבריט, די קלײדער אױסגעטאָן, מיטן ייִד זיך געשפּילט, דעם קאַפּעלוש דורכן צוג געלאָזט אין װינט. האלערישע לידער האבן זיך געטראגן פרעכער אויף די באנען איבער פוילן'ס ברייטע פעלדער. פונעם איד ס'הארץ האט נישט אויפגעהערט שלאגן. מיט אימת מוות ביז ס'האט אנגעהויבן צו טאגן. ווען מ'איז מיט טרייפענע סחורה אפגעשטיגן, האבן פרעסט פארטאג די פענעמער געריסן, די פארשלאפענע קני די אויגן געשמיסן. היות ווי מ'האט מיט גארנישט געטארט האנדלען, האט מען די סחורה אויף אלערליי אופנים באהאלטן און מיט ציטער דורך פעלדער זיך געשארט, הארב אין מורא און הארב אין פארנאכט, אין לוים געטאפיעט, מיט זינקענדיגע טריט, א זשאנדאר, דעם וואקזאל אויסצומיידן ביינאכט, און מער נאך, דעם האלערטשיקס מעסערדיגן שניט, ווי פון זיך פלעגן הינט זיך אפרייסן ווילד, זיך יאָגן איבערן פֿעלד, קלעטערן אױפֿן ייִד. ח. ייִדן פֿון דערפֿער, שטעט, אין יענע טעג, זײַנען קײן מאָל אַלײן נישט אַרױס אין װעג, נישט צו פֿוס און נישט אױף קײן פֿור, מע איז אַרױס אױף אַ נסיעה עטלעכע מיט אַ מאָל. אַ הײמישן גױ, נאָך פֿון פֿראַנץ-יאָזעפֿס צײַטן, האָט מען געדונגען פֿערד און װאָגן צו טרײַבן. די רעדער האָבן ווייך דעם שטויב געהויבן און האַסטיק די מיילן דעם וועג געשניטן. דער פֿורמאַן האָט יעדע סכּנה אויסגעמידן אָנצוקומען בשלום גאַנץ מיטן וואָגן ייִדן. אַ נסיעה פֿון ראַנזשעוו צי פֿון סאָניק, בפֿרט נאָך מיט אַ היימישן גוי אין וואָגן, האָט מען פֿאַר זיכער געהאַלטן צו פֿאָרן. ס'האָבן זיך אַפֿילו געלוינט אַלע געפֿאַרן.

געהיט דערווייל האט דער גוי דאס פערד דעם וואגן, און געדאווענט האט מען היימיש קעגן דער מזרח זון, און דער של ראש אויפן איד האט זיך אנגעצונדן. אזוי פלעגן אידן אין פוילן א נסיעה פראווען. עס זענען מער יענע זיכערע טעג נישט געווען, ווען א מנין אידן אין טליתים און אין תפילין האבן צוליב א יארצייט, א קדיש נאך עמיצן, אין סאמע וואגאן זיך דאווענען געשטעלט.

ט. ווען האלערס מיליטער האט פוילן ארומגעכאפט האבן תמיד זיך געשטעלט פאטריאטישע טעג. סאקאלעס זענען ארויס אויף געיעג, פארכאפט די שענסטע הייזער אין שטאט. אויף געזימסן האט מען פענער געוויקלט, אויף באלקאנען האבן סקאוטן זיך געשטעלט און מיט ביקסן מיט שווערדן אין די הענט געשאלט און געצארנט און געברענט.

קראַקאָװיאַנקעס אין ענגע שפּענצערס האָבן אין װײַסן פֿלאַטער מאַרשירט מיט איבערגעלאָפֿענע בוזעמס צום פּלאַצן, און מיט סטענגעס רױטע פּױעריש צעבלאָזן. יונגע לוסט אין געבלומטע קלײדער האָבן איבער די גאַסן זיך געצױגן כּסדר אין אַ פּראָצעסיע פֿון דאָרפֿישע געזיכטער. דער געדרענג איז געװאָרן ענגער, געדיכטער.

איבער דער פּײַנסקי צום קאָשטשעל מיט געזאַנגען, האָט מען יעזוסן און מאַריע געטראָגן אױף שטאַנגען, װי זײ װאָלטן בײדע װי לעבעדיקע געגאַנגען. פֿאַרבײַ זענען אַזױ שורות, װי קאַראַװאַנען, מיט ליכט און מיט קלױסטערישע פּסאַלמען, לאַנגזאַם פֿאָרױס איז דער בישאָף געגאַנגען.

געשלאָגן האָבן די גלעקער, װי אין חגאות. קינדער האָבן נישט געװוּסט פֿאַר װאָס. חגאות אַזעלכע אױף פּױלנס ערד פֿלעגן אָניאָגן אַ שרעק אױף ייִדישע בערד. אַ מאָדנע פֿאַרשניטענע שטומקײט האָט זיך אינעם ייִדנס בלוט געשטעלט. מע האָט זיך געשראָקן פֿאַר דער נאַכט. אױף די ריגלען די טירן פֿאַרשפּאַרט. מיט אַ האַרץ פֿון שלאָגנדיקער אימה האָבן ייִנגלעך גענומען די קרישמע לײענען, די מזוזה קושן און שדי הױך זאָגן, און אַרײַן אונטערן בעטגעװאַנט, װי דערשראָקענע פֿליגן. באָבעס האָבן דערװײַל מיט תּפֿילות געװאַכט, אַז פֿאַרבײַגײן בשלום זאָל גיך די חגא-נאַכט. י. ס'האָט דער סטראָזש מיטן דאָרפֿס-ייִד זיך געביטן, ער האָט פֿון ייִדנס פֿעלד פֿאַר זיך די תּבֿואה געשניטן און אַלע שפּײַכלער זײַנע אױסגעפּלינדערט. פֿון שטאַלן די פֿערד, פֿון סטאָדאָלעס די רינדער, דעם דאָרפֿס-ייִד פֿאַרטריבן מיט װײַב און קינדער. געבליבן איז ער אָן בהמות און אָן פֿערד, פֿאַרן גױ געבליט האָט די ייִדישע אױסגעהאָרעװעטע ערד. דעם איד'ס ברכה פון טל און גשם האט באשערט, אז פרוכטבאר פאר'ן מעשטשאן זאל ווערן זיין ערד מיט דער זאפטיגער שפע פון רעגן פון שניי, און אויפגעשלאגן האבן פאר אים קרייטעכער אלערליי, איבער'ן אקער האט די זון געסמאלעט, געברענט, געבליבן איז דעם איד'ס תבואה אין גוי'ס הענט. נאכן איד פארבענקט איז געבליבן דער גוטער פויער, ווען די שכנישע כאטע פונעם איד איז געווארן לער. דער זשיד האט אים געפעלט אויף יעדן שריט, אין דער דארפישער קרעטשמע, אין דער טראפיק, אויף די פעלדער ביים סוף-זומערדיגן שניט. גוטע פויערים האבן רק נאר אסיפות גערופן אויפן דארפישן זשיד די ירידה אפצושטעלן.

מען האָט געבונטעװעט דעם פּױער, דאָס ביטערע אױסגעלאָזט צום ייִד, װען ס'פֿלעגט זיך שטעלן אַ יאַריד. װי פֿון אַן אָנקומענדיקן װינט מיט אַ מאָל זײַנען װי פֿון זיך געפֿאַלן די שױבן פֿון קהל. דאָס גױיִמטום האָט זיך געלאָזט אױף קראָמען, און אײדער מע האָט נאָך מיטן אױג דערזען, זײַנען סחורות צעשאָטן און צעטראָטן געװען. מען האָט צעראַבעװעט, װאָס מע האָט געטראָפֿן, סטענגעס, שפּולעס פֿאָדעם, זײַף און זאָקן האָבן זיך געװאַלגערט, אױסגעמישט מיט שטאָפֿן. ייִדישע קולות האָבן זיך מיט אימה געטראָגן. מע האָט פֿון מאַמעס די פֿרומע שײַטלען געריסן, די קלײדער אױפֿגעדעקט, מיט בײַטשן געשמיסן און דאָס כּשרע בלוט האָט זיך פֿון זײ געגאָסן. אַ גאַנצגײענדיקן מסלעס, אַזױ האָבן דעם פּױערס יװנישע שטיװל אױף ייִדיש האָב און גוטס געטראָטן. ער האָט זיך אײַנגעבראָכן אין שענקען, געזשלאָקעט ביר און בראָנפֿן און זנות און זיך קױם געהאַלטן אױף די פֿיס. אין דער לופֿט געהױבן האָבן זיך שטעקנס און געשטאַרצט איבערן געדרענג, איבערן יאַריד און געפֿאָכעט װילד איבער דער באָרד פֿונעם ייִד. פערד מיט פארריסענע קעפ פון שרעק זענען הענדום פענדום הירשענדיג אוועק, אפגעריסענע מיט חמתות פון די וועגענער. אין חורבות געבליבן זענען די געוועלבער, אפגעריסן די טירן, די ריגלען, די שלעסער. גלאז, ברעטער, סחורות פון אלערלי קראמען האבן זיך געוואלגערט ווי נאך א שטורעם.

אזוי אהיים זאט און מיד. שווערע טעג. א'. שווערע טעג האבן ארומגעכאפט דאס לאנד ווען פוילן האט אויסגעבראכן אין א מלחמה בראנד. באנען מיט מיליטער האבן זיך געצויגן נאכאנאנד, און ווי אין עסטרייך'ס ברענענדיגע מלחמה טעג, האבן וועגענער געצויגן אויפן לעמבערגער וועג מיט פיצוכט, מיט אמוניציע, מיט פראוויאנט וואס פוילן האט אויפגעזאמלט איבערן לאנד. צעשאטענע זענען נאכגעגאנגען פארכאפטע פערד מיט געליימטע קעפ ווי זיי וואלטן געוויינט צו דער ערד. אומעטום האבן מענטשן זיך פארזאמלט אין א ראד און מיט א נוסח אזא האט גערעדט די שטאט אז נאך ווילסאן'ס פֿערצן פונקטן איז עסטרייך געווארן איינגעשרומפן, היות ווי פוילן איז אויף רוסלאנד אנגעצויגן, גייען איצט די בולשעוויקעס אויף פוילן. מ'האט אויף גיך צו מיליטער מאביליזירט, דאס לאנד אריינגעווארפן אין פייער אין שווערד, און שטארקע זין גענומען אין שלאכט אריינשיקן צו קעמפן פאר פוילן קעגן די בולשעוויקן. ווי אין עסטרייך'ס ברענענדיגע מלחמה טעג האבן זשאנדארמען באוואכט יעדן פוילישן וועג און סחורות נישט געלאזט פירן אריין נישט ארויס און די שרעק צו האנדלען איז געווארן גרויס. קאמיסיעס זענען איבער די קראמען געגאנגען און באפוילן די געוועלבער שבת אפן צו האלטן. מען האט אלץ קאנפיסקירט, שטרענג יעדן חפץ פארשריבן, און תיכף די סחורות פארכאפט אן א חשבון. אין קעלערס האט מען סחורות באגראבן, און פון שטיבער זיינען געוועלבער געווארן. דעם מסחר געפירט האט מען אויף מוסטערן, און זעלטן ווען א שטיקל סחורה געזען. אן קעפ זיינען סוחרים ארומגעגאנגען, ווען מ'האט די שפארקאסע פארמאכט אן א פארוואס, און די שווארצע בערזע האט פארלוירן דעם קורס. ב. אין נעפּל, אין רעגן האָבן די טעג געפֿלייצט, אין אָסיען־בלאָטעס האָט די ערד געווייקט, און שווער געהאָנגען איז דער הימל גראָ. מע האָט פּויערים פֿון דערפֿער אַרויסגעשלעפּט, שפּײַכלערס און שטאַלן צעעפֿנט און צעפּראַלט, און וואַרעמע בהמות און פֿערד אַרויסגענומען, געזאַמלטע תּבֿואות אָן רחמנות מיטגענומען. מען האט זייערע וואגנס געלאדעוועט, געשפאנט, און פון די דערפער ארויס אינמיטן נאכט. אין מיילן האבן די פויערישע פורן געצויגן, און געטרעסעט דורך פינסטערניש, דורך רעגן, מיט פארגאסענעם ליכט אויף בלינדע וועגן. אויף יעדער פור, צו יעדן פויער האט מען צוגעזעצט א זשאנדאר. דעם געשפאן האט מען מיט א בויד פארצויגן. אַ נאַסער װינט האָט געריסן די אױגן, און געגאַנגען זײַנען די פֿערד שװער געבױגן מיט זינקענדיקע טריט דורך װײכע גריבער, און נישט געװוּסט האָט דער נאַכטיקער פּױער, אַז דאָס פֿירט ער אַלץ צו די שלאַכטפֿעלדער. ג. אַ פּחד געצױגן האָט פֿון פּױלנס נעכט, און פֿרי האָט מען טיר און טױער פֿאַרהאַקט. אױף די גאַסן האָבן לאַמטערנעס נישט געברענט, און זעלנער מיט קאַלטע ביקסן אין די הענט האָבן זיך אַרומגעדרײט אין װאַך נאָכאַנאַנד. װער ס'איז פֿון אַ טױער אַרױס, האָט מען געכאַפּט און פֿאַרשלעפּט אין די קאַסערנס איבער נאַכט. און געװען איז צו אַ מאַמען װײ און װינד, װאָס האָט אין אַזאַ שעה אַרױסגעשיקט אַ קינד. געווארן איז שווערער דער פרייטאג נאכט צו קבלת שבת גיין האט מען מורא געהאט שויבן וואס האבן אין מארק ארויסגעהעלט האבן איצט אומעטיג געמאכט די וועלט טאטעס האבן זיך מער נישט געקליידט נישט אין שטריימלעך נישט אין זייד טריפענדיג שטיל האבן געברענט די ליכט און מ'האט דאס דאוונען אין שטוב געשטיקט אפגעפאטערט דעם קבלת שבת ווי עס איז, און יוצא געווען דעם שבת מיט א כזית, גארנישט האט מער געפינקלט אויפן טיש, נישט די לייכטער פון זילבער פון מעש, געגרייט צו לחם משנה אנשטאט חלות האט מען קארגן ברויט לכבוד שבת. ס'איז מער נישט געווען יענער פרייטאג נאכט, מיט מורא האבן קנויטן געצאפלט אויף די ווענט. טרויעריג געמאכט די שטוב און באנג געברענט. מען האט געהיט יעדן לאמטערנדיגן שיין, א סכנה איז געווען די שוועל אריבער צו גיין. אין פינסטער זענען הייזער געשטאנען בלינד און ראסטיג האבן שילדן געסקריפעט אין ווינט. דאס קלאפן פון די רייטנדיגע פערד האט אויפגעציטערט די נאכטדיגע ערד. פארבייגעצויגן האבן פאטרולן מיט לאמטערנעס און שטרענג אזוי פארשארפט געווארן אין קאסערנס. אין שרעק האבן טאטעס אין די שטיבער געוואכט איבער מאמעס איבער קינדער און מיט טרערן געזאגט שדי ביי דער מזוזה ווי זיי וואלטן פארן שלאפן גיין געזאגט ווידוי. ד. דער איד איז נישט געווען ביי זיך אין די הענט ווען פוילן'ס מיליטער האט מיט פאטריאטיזם געברענט. מיט פֿאַרצױגענע שאַבלעס האָבן לעגיאָנען מאַרשירט, די גאַסן מיט פֿענער און געזאַנג פֿאַרשיכּורט. באַנדעס האָבן אין פּױקן געזעצט און געשפּילט, און אין קעמפֿערישן לוסט באַגלײט האָט דאָס מיליטער צום װאָקזאַל געפֿלײצט. אַלע איטלעכע שעה האָבן באַנען קורסירט און אָפּגעצױגן דעם געדרענג פֿון רעגימענט. אין. פּױלנס אָנגעפּאַקטע װאַגאָנען זײַנען צום פֿראָנט אַװעק די לעגיאָנען. די ציגער, באַגאָסן מיט געלן קאַרבאָל, האָבן זיך גערירט פֿון רײשער װאָקזאַל. אָפּגעפֿאָרן אין מונדירן פֿון זילבער און גאָלד זײַנען די העכסטע מאַרשאַלן פֿון לאַנד. מ'איז מיט אימפּעט אַװעק פּױלן באַשיצן, אָפּשטעלן דעם שפּאַרנדיקן כּוח פֿון די באָלשעװיקן, און געזאגט האט מען אז פוילן'ס קאמאנדירן וועלן פאר זייער ערד געטריי די מלחמה פירן, און אז העלפן זיי פארטיידיגן וועט וועגאן אליין, ווי הינדענבורג דעם ריין. ה. עסטרייך האט א מלחמה געפירט און פארלוירן, און געבושעוועט האבן די האלערטשיקעס אין פוילן. דאס זענען געווען ביטערע טעג פאר'ן איד, ער האט זיך ווייזן אין די גאסן נישט געטארט, און וואכן לאנג נישט ארויסגעפארן פון שטאט. מ'האט זיך איינגעבראכן אין קהל אין פאראיינען, פארדעכטיגט אין בולשעוויזם יעדן איינעם, פראטאקאלן צעריסן, בריוו פארכאפט, מ'האָט שופֿלאָדן צעװאָרפֿן און געפּלינדערט, אין ביבליאָטעקעס גענישטערט יעדעס בלאַט, דאָקומענטן און חפֿצים האָט מען פֿאַרברענט, אין פֿאַראיינען בילדער אַראָפּגעריסן פֿון די װענט. אַלץ האָט מען געלאַדעװעט אויף שטרענגע פֿורן, און אויסגעמישט אויפֿן זעלבן װאָגן געלעגן זײַנען הערלעכע אידעאַלן, צעבראָכן, מאַרקס פֿון הערצל, באַקונין און לאַסאַל, טראָצקי פֿון אינטערנאַציאָנאַל. נאך יעדער אבלאווע, נאך יעדן שטורעם, האט מען אויסגעטראכט נייע בילבולים. מען האט צעטריבן פארזאמלונגען פון פלעצער, אויף קהלשע טירן אנגעהאנגען שלעסער, פארזיגלט מיט טריוואקס פון הויז דאס טויער, און געהערשט אזוי האבן טעג אין טרויער. מען האט חושד געווען אין באלשעוויקן, אין דינען טריי טראצקי מיט ראדעקן, און אין שפיאנירן פוילן פאר לענינען. ו. גרעניצן שטײען אין פֿלאַמענדיקער שרעק, װי זאַמד און ערד גײען באַטאַליאָנען אַװעק. זינגענדיק פֿאָרט מען צום פֿראָנט און צוריק קומט מען פֿאַרברענט. בײַ פּױלנס טײַכן שטײען פֿעסט די באָלשעװיקן און גרײטן זיך שױן צו פֿאַרװאַרפֿן בריקן. אָט-אָט און עס האַלט מיט פּױלן שמאָל. זײ פּרעסן אַפֿילו דעם העכסטן מאַרשאַל. רוסלאַנד שפּאַרט פֿון איבעראַל.

אין רוסלאנד האט מען די רעוואלוציע געמאכט און אין פוילן געוועקט דעם פראלעטעריאט. א סברה אין אויסלאנד געפינט זיך לענין און דרייט זיך ערגעץ ארום מיט טראצקין, און ביידע לעבן דארט באהאלטענערהייט און פירן פארבינדונגען מיט רעגירונגס-לייט. מען זאגט אז זיי גייען אין קאפעען אום פארשטעלט און גרייטן זיך שטילערהייט צו פארכאפן די וועלט.

פֿרויען זײַנען געגאַנגען מיט מענערישן מוט און קיינער איז נישט געווען געפֿאַלן בײַ זיך. מיט זייערע קעפּ אויפֿגעהויבן און פֿאַרריסן זײַנען זיי געגאַנגען, אָנגעשטעלט פֿון ביקסן, וואָס האָבן זיי צום קריגס-געריכט געפֿירט שיסן. מיט גלויבן און מיט אַנטשלאָסענעם אידעאַל זײַנען זיי געפֿאַלן פֿאַרן אינטערנאַציאָנאַל. ז. ווי א טראגנדיגער ווינט פון ארט צו ארט האבן האלערטשיקעס נאכן יידן זיך געיאגט. מ'האט זיך צו אים צוגעטשעפעט אן א פארוואס. אויף באנען צו פארן איז געווען אימת מוות. מ'האט בערד געשניטן און ציצית אפגעריסן און פונעם ייד געשפאט פאר אלעמענס אויגן.